א גוטן, דאס איז שמואל שטערן פון די קאמפאס קרו, אונז זעמיר צוריק מיטן היינטיגן קאמפאס פאדקעסט צו שערן טיפס פאר נעוויגעישן פאר יעדע סיטשועישן. יישר כח נאכאמאל פאר די אלע פאדקעסט צוהערער וואס זענען צוגעקומען ביים נעוויגעישן סעמינאר צו באגריסן, ס'איז געווען זייער געשמאק זיך צו טרעפן פנים אל פנים. איך האף אז אונז האמיר געקענט זיך אפגעבן מיט יעדן פערזענליך, ס'געווען גאנץ שווער צווישן אזא ריזיגע קראוד ברוך השם פון כמעט פֿינף הונדערט מוסדות און ארגאניזעישן מעמבערס זיך אפצוגעבן מיט יעדן בכבוד הראוי. די פידבעק ברוך השם איז עד איין שיעור וערך, אויב ביסטו נישט זיכער אז דו ביסט אויפגעסיינט, און דו ווילסט הערן וואס נעקסט סטעפ גייט זיין אם ירצה השם דריק אויפן לינק וואס ליגט אונטערן היינטיגן שמועס, אונז גאמיר דיר האלטן אפדעיטעד בסייעתא דשמיא. העלף יענעם מאכן דעסיזשענס, דאס איז די טאפיק פונעם היינטיגן פאדקעסט. מען פארציילט אז איינער האט געפרעגט פרעזידענט רוזעוועלט היתכן ער נעמט קרעדיט פאר אמעריקאנע וויקטעריס, די ארמי קעמפט העפטיג אויפן פראנט, די נעיווי, די עיר פארס, זיי שטעלן איין זייער לעבן, דו מיסטער רוזעוועלט זיצט דא אין א באקוועמע אפיס מיט א שיינעם סוט, דו שעמסט זיך נישט צו נעמען קרעדיט פאר זייער ארבעט? האט רוזעוועלט דערציילט אזוי, ס'איז געווען אן ארבעטער וואס האט געארבעט עבודת הפרך אין פעלד, ער האט געדארפט אויפאקערן און אויפגרובן מבוקר ועד ערב, ער האט געפילט אז די ארבעט איז ביטער שווער, ס'שוואכט זייער אפ פיזיקלי, איז ער געקומען בעטן זיין בעל הבית, טו מיר א טובה, געב מיר עפעס א גרינגערע ארבעט, ס'איז זייער שווער. זאגט אים דער בעל הבית, נאו פראבלעם, מהיום והלאה האסט א נייעם דזשאב, זעסט דעם עפל בוים? ס'איז דא גרויסע עפל און קליינע עפל, די גרויסע עפל לייג אריין אינעם רעכטן שיסל, און די קליינע עפל לייג אריין אינעם לינקן שיסל. דער ארבעטער איז געווען סורפרייזט און איבערגליקליך, ממש א בר מזל, אויף דעם וואלט ער זיך נישט גערישט, אזא גרינגע דזשאב צו באקומען. ס'לויפט דורך אפאר טעג, און ער קומט צוריק צו לויפן צום באבוס, כ'בעט דיר, פליז געב מיר צוריק דעם ערשטן דזשאב. וואס גייט פאר? פרעגט ער. זאגט דער ארבעטער, אמאל פלעג איך טאקע ארבעטן ביטער שווער, אבער מיין מח איז געווען אויף וועקעישן, מיין מח האט רילעקסט, דא מיט דעם נייעם דזשאב דארף איך א גאנצן טאג צולייגן קאפ, איך דארף קאנצענטרעיטן, איך דארף צולייגן מחשבה, ווי גייט די עפל, דאס איז גרויס אדער קליין, די עפל דארף איך לייגן רעכטס אדער לינקס. דעסיזשענס איז די שווערסטע זאך פאר א מענטש, ס'איז אסאך מאל שווערער ווי פיזישע ארבעט. האט רוזעוועלט געזאגט, יא יא, די ארמי שוויצט און ארבעט פיזיקלי, אבער איך בין דער וואס דארף מאכן די ביטער שווערע דעסיזשען, יא גיין אדער נישט גיין. ווען א מענטש דארף מאכן א דעסיזשען, אפילו א קליינע, איז ער אסאך מאל מער איבערגעשטרענגט, ווי ווען ער שלעפט שווערע באקסעס, דאס איז די מציאות. און דאס ברענגט אונז צום היינטיגן טאפיק, העלף יענעם מאכן דעסיזשענס. ווען א קאסטומער קומט צו דיר און ער האט אפאר אפשענס צו דעסיידן איז ער קאנפיוזד. ס'איז דא ביזנעסער וואס מאכן א טעות, זיי מיינען אויב וועט מען געבן פאר א מענטש מער אפשענס וועט מען אים גרינגער מאכן, מען פארגרעסערט אים זיין אויסוואל. ס'איז נישט ריכטיג. וואס מער אפשענס דער קאסטומער זעהט, האסט אים נישט גרינגער געמאכט, האסט אים נישט איזיער געמאכט זיין טשויס, האסט אים געמאכט מער קאמפליקעטעד זיין דעסיזשען מעיקינג פראסעס. איך פערזענליך בין לעצטענס געווען אינוואלווד אין א נייע הויז ווי מ'האט געדארפט אינסטאלן אסאך קלאזעטס, די קלאזעט גיי איז אראפגעקומען און מ'האט געטרייט אפצושמועסן וויאזוי מ'קען עס מסדר זיין, זאל מען גיין ביידע זייטן קלאזעטס אדער נאר איין וואנט? זאגט ער געב א קוק, מ'קען גיין ביידע וועגן, מ'קען גיין איין וואנט, ביידע ווענט איז אביסל טייערער, איינס איז אביסל ביליגער, וויאזוי עטץ ווילטס. זאל מען גיין מיט די קלאזעטס ביזן דאך אדער נאר זעקס פיס הויעך? דיפענדס זאגט ער. וויאזוי עטץ ווילטס, מען קען גיין הויעך און מען קען גיין זעקס פיס, פארשטייט זיך עטץ קענטס אונז לאזן וויסן, אונז זעמער זייער פלעקסיבל. וואס טראכט עטץ, איך בין ארויסגעגאנגען פון דארט מער קאמפארטעבל? מער קלעריטי? למעשה איז ער טאקע געווען זייער פלעקסיבל, ער האט אונז געגעבן אלע אפשענס, אבער ניין, א מענטש איז נישט אינטערעסירט מען זאל אים געבן אזויפיל אפשענס. אמת, ער וויל פילן אז מען האט אים געגעבן אפשענס, אבער אין פאקט וויל ער מען זאל אים צושטופן ער זאל טוען א געוויסע מאוו. דער קלייענט וויל מען זאל אים זאגן אזוי, מען קען מאכן ביידע ווענט קלאזעטס, ס'וועט דיר געבן מער קלאזעט ספעיס, אבער ס'איז זיכער מער פראקטיש צו מאכן נאר איין זייט. און דער קלאזעט גיי דארף צוענדיגן אזוי, ווען איך בוי ווען יעצט א הויז וואלט איך געמאכט איין זייט, אה, דאס הייסט געהאלפן יענעם מאכן א דעסיזשן, מאך יענעם גרינגער אינעם דעסיזשן פראסעס. אויב איינער פרעגט דיר וועלכע קאלער זאל איך פעינטן די וואנט, זאג אים צוויי דריי אפשענס אבער ענדיג צו, גרין איז די מערסטע פראקטיש דא, ס'מעטשט מיט די דאך, און אויך די פעינט האלט זיך לענגער, אויב ביסט א זילבער סטאר און איינער וויל ביי דיר קויפן זילבער זאג אים דאס איז אביסל ביליגער אבער דאס קאסט אינגאנצן פופציג דאלער מער און ס'האלט זיך אסאך לענגער, אדער פארקערט דאס קאסט טייערער אבער איך וואלט געגאנגען מיט די ביליגע ווייל ס'איז פון א אנדערע קאמפעני אבער ס'איז די זילבער שטארק און דו שפארסט זיך נאך פופציג דאלער און אזוי איז מיט יעדע זאך, העלף יענעם מאכן די דעסיזשן, מאך יענעם גרינגער אינעם דעסיזשן פראסעס. ס'איז טאקע דא א כלל אז מ'זאל געבן געווענליך פאר א קאסטומער דריי אפשענס, אזוי וועט יענער נישט האנדלען אויפן פרייז, ער וועט טשוזן די מיטעלסטע אפשען, נישט צו טייער און נישט צו ביליג. ס'ליגט אמת דערין, אבער אפילו דארט רעדט מען דווקא פון דריי אפשענס, לא פחות ולא יותר, ווייל ס'איז דא א סייקאלעדזשי ביהיינד איט אז א מענטש וועט אלעמאל פילן די מערסטע קאמפארטעבל מיט די מיטעלסטע. פיר אפשענס מאכט נישט בעסער, ס'מאכט נאר ערגער. צוויי אפשענס מאכט אים שוין ווייטער צומישט, וועלכע זאל איך נעמען? ובכן, אויב דארף מען יא געבן פאר א מענטש צוויי אפשענס, לוינט זיך אלעמאל צוצושרייבן אויף איין אפשען אז דאס איז א בעסט סעלער, דעמאלטס וועט א מענטש פארשטיין אז דו שטופסט אים יענץ צו נעמען. מאך יענעם גרינגער אינעם דעסיזשען פראסעס. ווען ס'קומט צו קאמפיינס פאר מוסדות און ארגאניזעישאנס איז אויך די זעלבע זאך, ווען מ'שרייבט צופיל זכותים ביי א קאמפיין וועלן מענטשן ווייניגער קויפן. געב אים נישט אזויפיל אפשענס. לייג נאר מעקסימום דרײַ, און אפילו אין אזא פאל מאך איינס גרעסער און מער וויזיבל און שרייב מינימום השתתפות, אדער עפעס אן אנדערע סארט סטעיטמענט וואס זאגט פאר א מענטש אז דאס איז א בעסט סעלינג אייטעם. כ'געדענק אונז זעמיר אמאל געזעצן ביי א מיטינג פאר א גרויסע מוסד און עימיץ דארט האט זייער געוואלט ארויסלייגן פארן ציבור אלע סערוויסעס וואס די מוסד שטעלט צו, האמיר דעמאלטס געשמועסט, כאטשיג ס'איז וויכטיג אז מענטשן זאלן וויסן וואס דו טוסט, דאס איז געזאגט געווארן אויב דו מאכסט אן אווערנעס קאמפיין, דו ווילסט פשוט אויפקלערן מענטשן אז דו טוסט א' ב' און ג', אבער אויב ווילסטו מאכן געלט, דעמאלטס קען עס נישט ארבעטן אזוי, דעמאלטס דארפסטו זיין זייער ספעסיפיק, וואס וויל איך פארקויפן פארן דאונער? מאך יענעם גרינגער אינעם דעסיזשען פראסעס. טאקע פאריגע וואך זונטאג ביים גרויסן נעוויגעישן סעמינאר איז געווען א קוועשאן ענד ענסער פענעל ווי דער באקאנטער פאנדרעיזינג עקספערט ר' יואל בראווער האט ארויסגעברענגט די היינטיגע נקודה. די שאלה וואס מען האט אים געשטעלט איז געווען, וויאזוי קען זיין אסאך פאנדרעיזערס קומען ארויף צו א דאונער מיט א רייכע קאלערפול בראשור און זיי גייען ארויס מיט גארנישט בשעת אן אנדערע פאנדרעיזער קומט ארויף מיט א סימפל בלעק ענד ווייט צעטל און ער פארקויפט ריזיגע זכותים ס'האט סתם צו טון מיט מזל? מיט די פערסענעליטי פונעם פארקויפער? אדער מעגליך ליגט דא א טיפערע סוד? לאמיר אויפשפילן ר' יואל'ס מעסעדזש פאר א מינוט און אונז'מיר זיך טרעפן אויף די אנדערע זייט. ווען דו קומסט אריין צו א מענטש דארפסטו זיין קלאר וואס ווילסטו פון דעם מענטש, וואס וויל איך אים פארקויפן. אבער ווען דו קומסט אריין צו א מענטש און דו ביסט נישט קלאר וואס דו ווילסט, דער נגיד שמעקט דיר זייער שנעל און ער ווערט פון דיר זייער שנעל פטור. כ'וועל דיר געבן למשל א דוגמא. א צייט צוריק בין איך געגאנגען צו א איד נאך געלט, נאך דריי שעה בין איך ארויסגעוואקט מיט א סכום פון הונדערט אַכציק טויזנט דאלער, אויפן וועג ארויס געט ער מיר א זאג, דו ווייסט, ס'איז דא אנדערע פאנדרעיזערס וואס זענען אסאך בעסער ווי דיר, פרעג איך אים וואס הייסט, זאגט ער, ס'איז דא אנדערע פאנדרעיזערס וואס קומען אריין צו מיר, איינער ברענגט מיר סושי, איינער ברענגט מיר קיפעלעך, און זיי קומען אריין זיי ברענגען מיר טועם צו זיין, און דו קומסט אלץ אריין מיט ליידיגע הענט און איך באקום נישט פון דיר גארנישט, פרעג איך אים, מיט וואס גייען זיי ארויס, זאגט ער מיר זיי גייען ארויס מיט גארנישט, פרעג איך אים, וואס איז טאקע פשט, למעשה דו קענסט געבן, יענער האט א וויכטיגע צוועק, וואס איז די פשט? ער זאגט אז אמאל א מענטש קומט אריין צו מיר, ער הייבט אן צו רעדן, ער זאגט מיר איך גיי פאר די באדזשעט פון די מוסד, נאך אפאר מינוט זאגט ער מיר אז כ'האב דא א כיתה צו פארקויפן, נאך אפאר מינוט זאגט ער איך האלט אפשר ווילסטו די בנין, ער איז נישט קלאר, אטאמאטיש ער איז נישט קלאר בין איך דאך אויך נישט קלאר, מיט דעם גייט ער ארויס מיט גארנישט, סאו ווען דו וואקסט אריין צו א מענטש נאך געלט דארפסטו זיין דעטערמענט מיט וואס דו ווילסט פון אים, אבער איך זאג די ערשטע יסוד וואס א מענטש דארף וויסן אין פאנדרעיזן איז אז ער דארף זיין מסודר'דיג, ווי איך רוף עס אן דארפסטו האבן צוויי עקסעל שיטס, דאס איז געזאגט געווארן פארשטייט זיך ווען דו גייסט פאר א קרן א בנין, אבער דאס איז אויך געזאגט געווארן ביי קלענערע זאכן אויך, למשל ווען דו גייסט נאך געלט פאר א בנין, דער בנין דארף קאסטן צען מיליאן דאלער, דארפסטו האבן א ליסט פון זכותים אין די ווערט פון צען צו עלף מיליאן דאלער, פון דעם קען זיין א סכום פון א מיליאן ביז א סכום פון פינף טויזנט דאלער, דאן דארפסטו האבן א ליסט פון אלע פאטענשאל דאונערס וואס דו פלאנסט צו גיין נאך געלט פאר דעם זכות, און נאכדעם דארפסטו טרייען צו מעטשן די צוויי ליסטס, דו נעמסט א ליסט מיט דיינע דאונערס און א ליסט מיט דיינע זכותים, דו טיילסט איין די זכותים פארן נדבן, איך קען דיר ווייזן, איך האב שוין געהאט מיט עטליכע פראיעקטן וואס איך בין געוועזן אינוואלווד, יעצט בין איך אינוואלווד מיט א בנין, ס'איז א פראיעקט פון בערך פֿופֿצן זעכצן מיליאן דאלער, פֿינף זעקס יאר צוריק האב איך געמאכט אן עקסעל שיעט פון אלע זכותים, מיט אלע נדבנים, די בנין לכאורה גייט זיין פערטיג אין די קומענדיגע יאר, פֿינף און נײַנציק פראצענט פון די נדבנים מיט די זכותים שטימען.
אין איין ווארט, אויב שפירט די דאונער אז דו האסט צופיל אפשענס און אויסוואלן, וועט ער ווייניגער קויפן, און ווי ר' יואל האט ארויסגעברענגט איז דאס לאו דווקא נוגע נאר פאר גרעסערע געלטער, נאר אויך ווען איינער שאפט חתונה הוצאות, ער מאכט זיך א קלארע ליסט. איך פארקויף אים דעם שטריימל, און פאר אים פארקויף איך די כלה קלייד, און אזוי ווייטער. אויב ביסטו קלאר וואס דו ווילסט פון יענעם, וועט יענער אסאך שנעלער איינגיין דערויף. מ'האט מיר באקומען אסאך אימעילס איבער די טאפיק. א גרויסע פאנדרעיזער וואס האט שוין געהאט האט האט געסקעדזשועלט אן אפוינטמענט ביי א דאונער, האט מחליט געווען לכבוד ר' יואל'ס פוינט, לאמיך קודם מאכן א קאנשעס דעסיזשען ביי מיר אליין וואס וויל איך אים פארקויפן און הערשט דערנאך וועל איך ארויפגיין צום דאונער. אן אנדערע פאנדרעיזער האט פארציילט, אפאר וואכן צוריק זעמיר געווען ביי א דאונער אינדערהיים, אונז האמיר געזען אז ער פארשטייט אונזער צוועק, ער איז א וואוילער מענטש, ער האט באמת געוואלט געבן, אבער מ'האט געזען אז ער איז אין א דילעמע, ער האט ממש געשוויצט, נאך אפאר מינוט האט ער געמאכט א טשעק פון דרײַ הונדערט זעכציק דאלער און אונז זעמיר ארויסגעגאנגען פון דארט. אויפן וועג אהיים האב איך מיר געוואונדערט. פארוואס איז ער געווען אזוי פארלוירן? יעצט האב איך עס ארויס זאגט דער פאנדרעיזער, ווייל אונז האמיר אים נישט געזאגט פונקטליך וואס ווילמיר אונז פון אים, אונז האמיר אליינס נישט געהאט אפגעמאכט פונקטליך וואס אונזער אפער פאר אים איז, אונז האמיר געהאט צופיל אפשענס, מאך יענעם גרינגער אינעם דעסיזשען פראסעס. ביי די וועי, אונז האמיר צוריק געהערט זייער אסאך שטארקע פידבעק איבער אונזער לעצטע טאפיק אז מען דארף האבן, אדער באשאפן, א טארגעט אודיענס, סיי מוסדות און סיי ביזנעסער האבן זייער הנאה געהאט דערפון, און אסאך האבן מיר אונז איבערגעגעבן וויאזוי זיי האבן עס אימפלעמענטעד ביי זיך אליין, אבער למעשה זענען אויך געווען אזעלכע וואס האבן געזען דערין א שטיקל פגיעה בכבודו פון אן ערליכער איד א איש חסיד, רבי שלום לאופער, וואס איז געווען גאר גאר א געהויבענער איד און א בארימטער איש החסד, ווילמיר אויסקלארן אז אונז האבן נאר גענוצט דעם נאסטאלגישן עד פון פלאטשיגע ביבער היטן און יאנעווע שטרוקעס אלס א זיסער משל און צושטעל צו אונזער יסוד. אז יעדער דארף האבן א טארגעט אודיענס, און נישט חלילה אויף אוועקצומאכן דעם דמות און פערזענליכקייט פון אזא חשוב'ן איד. סאו האמיר עס נאר גענוצט אלס א צושטעל צום וויכטיגן מציאות וואס איז אזוי נוגע היינטצוטאגס, אז מ'דארף האבן א טארגעט אודיענס. סאו גיימיר יעצט לאזן לכאורה די לעצטע מעסעדזש בנוגע דעם סעמינאר. יעדער קען די מעשה מיט דעם איד וואס איז געזעצן אויפן פלעין, און זיין שכן איז געווען געפערליך הונגעריג, און א גאנצע צייט האט דער שכן געקרעכצט אוי בין איך הונגעריג, אוי בין איך הונגעריג. דער איד האט שוין קוים געווארט מ'זאל אים ברענגען דאס עסן אזוי וועט זיין שכן פיינעלי אים לאזן מנוחה, ענדליך קומט דאס עסן אן, דער שכן עסט זיך אן צו די זעט, און אנשטאטס איינצורוען הייבט ער אן אפצואחצן, אוי בין איך הונגעריג געווען, אוי בין איך הונגעריג געווען. אונז ווילמיר נישט אויסזען אזוי. מילא פארן סעמינאר האמיר אויסגענוצט דעם פאדקעסט מודיע צו זיין אלע אינפארמעישן, אבער יעצט נאך אזא סוקסעספולע טאג ברוך השם, ווילמיר האלטן דעם פאדקעסט אינפארמעטיוו און ריין פון אנדערע פראדזשעקטס און אדווערטייזמענטס. ס'איז אבער דא אסאך אפדעיטס צו שערן, סאו אויב דו ביסט יא אינטערעסירט צו הערן איבער די ווייטערדיגע נעוויגעישן אפדעיטס, קליק אויפן לינק וואס אונז האבן צוגעלייגט צום היינטיגן שמועס. יישר כח פארן מיטהאלטן און עס שערן מיט דיינע חברים דאס איז שמואל שטערן פון די קאמפעס קרו, צום ווידערזען אינעם קומענדיגן קאמפעס פאדקעסט.